מ'וועט היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ', פרשת ויחי, די ערשטע שיחה אין פרשת ויחי אין חלק כ', אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד צוויי הונדערט און אַכט און צוואַנציק. געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען וואס עס שטייט אין היינטיגע פרשה, אז יעקב האט געהייסן די קינדער זאלן זיך אלע צוזאמקלייבן, און ער האט זיי געזאגט, ואגידה לכם מה יקרא לכם באחרית הימים, ברענגט זיך אראפ אז ער האט געוואלט מגלה זיין דעם קץ, נסתלקה ממנו שכינה, און ער האט נישט און ער האט נישט מגלה געווען. איז דא א געוואלדיגע שאלה, פארוואס האט יעקב יא געוואלט מגלה זיין? יעקב אבינו האט געטון ווי ס'דארף צו זיין, אדער חס ושלום נישט ווי אז ער האט געוואלט יא מגלה זיין, דער אייבישטער וויל נישט? וואס וואס טוט זיך דא? ווי קען מען עס מסביר זיין וואס דא איז פארגעגאנגען? וואס איז געווען די סברה פון יעקב'ן פארוואס דער אייבישטער האט אים נישט געלאזט צו דער אייבערשטער האט יא מסכים געווען צו דעם צו נישט, און וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, פון זיין וועלן דערציילן אליין, קען מען זיך שוין אויך עפעס אפלערנען, נישט נאר פון מגלה זיין דעם קץ, נאר פון נישט וויסן דעם קץ, קען מען אויך עפעס אפלערנען, ווי געוואלדיג ווי דער רבי טוט עס ארויסברענגען, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם. דער עיקר איז די, און סוף פון די שיחה וועט דער רבי ארויסברענגען, וואס דאס גיט אונז דעם כח, און עס לערנט אונז ווי אזוי א איד דארף לעבן אין גלות, ווי א איד דארף לעבן אין גלות און ער קען לעבן העכער ווי גלות. אות א', אויפן פסוק ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, דאס איז דער פסוק אין היינטיגע פרשה אין ויחי, זאגן חזל, דער רבי ברענגט אראפ די גמרא אין פסחים און רשי ברענגט עס אראפ אויפן פסוק, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו השכינה, יעקב האט געוואלט מגלה זיין זיינע קינדער ווען ס'וועט זיין דער קץ ווען משיח וועט קומען, ונסתלקה ממנו השכינה. זאגט דער רבי, איז תמוה, איז נישט פארשטאנדיג, ס'איז דאך זיכער אז מיט זיין וועלן צו מגלה זיין דעם קץ איז יעקב געווען אויסן נישט סתם באווייזן אז ער ווייסט דעם קץ, ס'איז נישט געווען דארט א חכמה ער וויל דערציילן אז ער ווייסט ווען דער קץ איז, נאר ס'איז א תועלת פאר די שבטים מיט דעם דערציילן ווען דער קץ וועט זיין, וועט ארויסקומען עפעס א תועלת אין זייער עבודת השם, אדער פאר די אידן אחריהם, אויב דער קץ חס ושלום שטופט זיך אפ, וועט עס זיין א תועלת פאר די אידן וואס קומען נאך זיי. פרעגט דער רבי, וואס פאר א תועלת וואלטן אידן געהאט פון דעם וואס מען וואלט זיי דעמאלט מגלה געווען דעם קץ? וואס פאר א תועלת וואלט עס געווען פאר זיי און זיכער נישט פאר די שפעטערדיגע דורות? דער רבי לייגט צו, ואדרבה, אונטערגעשטראכן, ואדרבה, ווען יעקב וואלט זיי מגלה געווען דעם קץ, וואס וועט ערשט זיין מיט פילע טויזנטער יארן שפעטער, ווי מען זעט עס איצטער אז עדיין לא בא, מען האלט מסתם דריי מיט א האלבן טויזנט יאר פון ווען יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, וואלט עס נישט נאר נישט געבראכט קיין תועלת, נאר אדרבה, דאס וואלט געפועלט ביי אידן א מורא'דיגע צעבראכנקייט און נמיכת הרוח. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פיר בכמה מפרשים, דער כלי יקר, דער יפה תואר אויף בראשית רבה, און נאך מפרשים זאגן שמטעם זה נסתם ממנו הקץ, ווייל אויב ער וואלט עס דערציילט וואלט געווארן א מורא'דיגע, דער רבינ'ס לשון, ס'וואלט געפועלט א מורא'דיגע צובראכנקייט און נמיכות הרוח, זאגט דער רבי, אבל תמוה, די די מפרשים דער דער יפה תואר מיט דעם כלי יקר זיי אלע זאגן עס אבער עס איז נישט פארשטאנדיג מה היתה קא סלקא דעתך דיעקב שביקש לגלות את הקץ וואס איז יעקב האט געוואלט יא מגלה זיין דעם קץ מפרשים פארענטפערן אז יעקב האט דעם קץ געוואלט מגלה זיין נאר לבניו דער געשמאקער ענטפער ער האט געוואלט דערציילן נאר לבניו שצדיקים היו ובטוח בהם שאף על פי שהוא הקץ לאורך ימים לא ישובו מאחרי השם דער לשון פונעם יפה תואר ער האט געוואוסט אז זיי זענען צדיקים און אפילו ער וועט זיי מגלה זיין אז דער קץ וועט זיין אזויפיל יארן שפעטער זענען זיי צדיקים און זאלן נישט חס ושלום אוועקגיין פון די עבודה פונעם אייבערשטן און זאלן לא ישובו מאחרי השם

ווען ער דערציילט זיי וואלט נישט געווען געפערליך, ווייל זיי אליין וואלטן געוואוסט און זיי וואלטן געווען פיין, אבער דער גלות גייט דאך ממשיך זיין חס ושלום שפעטער אויכעט, אויב אזוי האט דער אייבישטער נישט געוואלט ווייל ס'וואלט זיך דאך דערוואוסט פאר די שפעטערדיגע דורות און אסאך וואלטן זיך מתייאש געווען פון די גאולה. דאס איז דער תירוץ וואס זיי גיבן אויף דעם פארוואס יעקב האט יא געוואלט און דער אייבישטער האט נישט געוואלט. זאגט דער רבי אבער דער תירוץ איז נישט גלאטיג און דער רבי האט אויף דעם צוויי שווערע שאלות א' די חשש פון היוודע לבאים אחריהם דער אייבישטער האט דא מחדש געווען אז יעקב האט געוואלט מגלה זיין נאר די קינדער און דער אייבישטער זאגט ניין אז אויב די קינדער וועלן וויסן וועלן וויסן אנדערע אויכעט זאגט דער רבי איז דאך זייער פשוט יעקב אליין האט דאך דאס אויכעט געוואוסט ער האט נישט געוואוסט אז מ'וועט דערציילן די קינדער ווען די גאולה וועט זיין וועלן זיינע וועלן זייערע קינדער און אייניקלעך און ווייטער נישט וויסן דאך א פשוטע זאך וואו זעט מען דאס דער חשש פון היוודע לבאים אחריהם, אויב יעקב וואלט מגלה געווען דעם קץ צו אלע צוועלף זין, איז א זאך וואס איז מובן גאר בפשטות, מען דארף אויף דעם נישט האבן קיינע ראיות. די גמרא זאגט אין בבא בתרא, אז מען דערציילט, ער רעדט זיך דארטן וועגן אז איינער דערציילט צוויי מענטשן עפעס א זאך, צו זיי קענען דאס געבן צו דעם מענטשן וואס האט געוואלט ס'זאל אנקומען צו אים צו נישט, די מעשה בפועל קומט די גמרא און זאגט אז רבי ינאי זאגט גאר אז ס'קען גאר זיין אז אפילו איינעם איז נישטא קיין סודות, ווי ער ברענגט אראפ אין די גמרא, חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך, חברא אית ליה, ממילא איז עס זיכער געווען באוואוסט, האט דאך יעקב אויך געוואוסט אז ס'קען נישט זיין אז מען דערציילט צוועלף קינדער דעם סוד ווען ס'וועט זיין דער קץ, עס זאל בלייבן א, עס זאל בלייבן א סוד. און וואס ענטפערט מיר דער יפה תואר? אז דער אייבישטער האט געזאגט וויבאלד אז מ'וועט דערציילן די קינדער, וועלן אלע וויסן אויכעט. יעקב האט דאס אויכעט געוואוסט. היינט פארוואס האט יעקב מלכתחילה געהאט א קא סלקא דעתך צו מגלה זיין דעם קץ לבניו? כאילו ער וואלט נישט געוואוסט אז מ'דערציילט צוועלף קינדער וועלן אלע ווייטער וויסן. און דער גאנצער הסבר איז ווייל ער האט געוואוסט אז ער גייט דערציילן נאר זיינע צוועלף קינדער, און די צוועלף קינדער זענען צדיקים וועט עס זיי נישט שאטן, ממילא וועט עס נישט ווערן נתגלה ווייטער. און דער אייבישטער קומט און זאגט, ניין ס'וועט יא נתגלה ווערן ווייטער. יעדער פשוט'ער מענטש ווייסט אז ס'איז נישטא אזא זאך וואס הייסט א סוד. מ'זאגט איינעם, איז אויס סוד. בית. צווייטע שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף דעם פירוש, אז יעקב האט געוואוסט אז זיי זענען צדיקים, באט דער אויבערשטער האט מורא געהאט אז ס'וועט אריבער גיין ווייטער האט ער געזאגט אז מען זאל עס אפהאלטן, בעיקר, צווייטע שאלה און דער עיקר שאלה, דערמיט ווערט נישט פארענטפערט די עיקר שאלה, וואס פאר א טובה ותועלת וואלט דער גילוי הקץ געקענט פועל זיין ביי בניו, וואס דערפאר ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, אפילו מיר זאלן זאגן אז ס'וואלט געבליבן נאר ביי די קינדער. וואסערע תועלת וועט עס האבן אז מ'דערציילט די קינדער אז דער גלות וועט זיך ציען דריי מיט א האלב טויזנט יאר חס ושלום? און לכאורה הדרא קושיא לדוכתא ווי דער רבי זאגט פריער דעם לשון דאס וואלט דאך געפועלט ביי אידן א מורא'דיגן צובראכנקייט און נמיכות הרוח. איז בלייבט דא די שאלה, וואס איז דא די סברה פון יעקב אבינו וואס ער וויל דערציילן דעם ענין פונעם קץ? א געוואלדיגע שווערע שאלה. אות בית. אויך דארף מען פארשטיין, צו דערצו איז דא נאך א שאלה וואס דער רבי גייט פרעגן, אין חזל געפינען מיר צוויי דעות, א' דער קץ איז נתעלם געווארן אויך פון יעקב'ן, ווי עס שטייט אין מד, ווי עס שטייט אין מדרש, בא לגלות להם הקץ ונתכסה ממנו. ועל דרך זה שטייט אין מדרש בתחילת הסדרה, שטייט אויכעט, רשי ברענגט עס אראפ, ביקש לגלות ונסתם ממנו. איז דער ערשטער פירוש איז, איין דעה איז, אז יעקב אבינו האט געוואלט זאגן זיי דעם קץ, דורך דעם וואס נסתלקה שכינה, איז ביי אים אויכעט נתעלם געווארן, ער האט שוין אויכעט נישט געוואוסט ווען דער קץ איז. ב. שטייט א צווייטע סברה, אז פון יעקב'ן איז ער נישט נתכסה געווארן, ער האט עס אבער נישט מגלה געווען לבניו, נאכדעם וואס ער האט געזען אז שכינה נסתלקה ממנו, האט ער פארשטאנען אז מען דארף עס נישט דערציילן די קינדער, אבער ביי אים איז געבליבן אז ער האט יא געוואוסט ווען דאס איז. ויש לומר אז דאס איז אויך דער דיוק אין לשון השס. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט דער לשון אין דער דיוק אין שס, וואס פון דעם וועט מען זען אז פון אים איז דאס נישט באהאלטן געווארן. יעקב האט ווייטער געוואוסט ווען דער קץ גייט זיין. וואס וואס וואו זעט מען דאס? דאס אין חצאי ריבוע דרך אגב איז דער רבי מסביר דעם שיטת השס אז ס'איז יא געבליבן ביי אים דער וויסן און ס'איז נישט נתעלם געווארן פון אים. דער לשון אין שס. ווי געזאגט פריער אז דאס איז אין גמרא אין פסחים, ביקש יעקב לגלות ונסתלקה ממנו שכינה, נישט סתם ונסתלק ממנו הקץ, שטייט נישט דער לשון ונסתלק ממנו הקץ, די גמרא איז מדייק ונסתלקה ממנו שכינה, ווייל לויט דעם דעת השס איז טאקע פון יעקב נישט נתכסה געווארן דער קץ, נאר וואס איז געווען? ס'איז געווען נסתלקה שכינה, האט ער געוואוסט אז ער דארף נישט דערציילן. ס'איז בלויז נסתלק געווארן פון אים די שכינה, האט ער געזען אז מען וויל נישט גילוי הקץ, האט ער נישט מגלה געווען, אבער ווייטער איז דאס געבליבן ביי אים אפן און ער האט געוואוסט ווען דער קץ גייט זיין. או יש לומר, קען זאגן נאך בעסער, וואס מיינט נסתלקה ממנו שכינה? א געשמאקן ווארט וואס מיינט נסתלקה ממנו שכינה, שכינה קומט פון דעם לשון ושכנתי בתוכם, אין פרשת תרומה ווען עס רעדט זיך וועגן דעם בית המקדש שטייט דארטן דעם ענין פון שכינה איז ושכנתי בתוכם, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ א, פארוואס הייסט עס שכינה? שכינה הייסט עס על שם ששוכנת ומתלבשת, שכינה איז דער דרגה פון אלוקות וואס קומט אראפ למטה, איז ממילא ושכנתי בתוכם, דאס הייסט וואס איז דא דער לשון נסתלקה ממנו שכינה? דער כח צו קענען משכין און ממשיך זיין דעם גילוי הקץ למטה לבניו איז באהאלטן, איז איז איז נסתלק געווארן פון אים, אבער ער אליין, לויט די גמרא, האט ער געוואוסט ווייטער ווען דער קץ גייט זיין. און הערה דרייצן אויכעט זייער געשמאק צו ברענגען א ראיה און זען אז ס'איז פון אים נאר נתכסה אז ס'איז פון אים נאר אוועקגיין די שכינה און האט נישט דערציילט די קינדער אבער ביי אים איז דאס געבליבן וואו זעט מען עס זאגט דער רבי זייער געשמאק וגם זה דער ענין פון נסתלקה שכינה איז רק בעניין זה דער גילוי הקץ איז אוועקגיין פון אים די שכינה ולא בשאר עניינים שהרי המשיך בכמה ענייני נבואה ער האט ממשיך געווען דערציילט נבואות און זאכן מיט די ברכות וואס האט זיי געגעבן, און דארטן איז דא געוואלדיגע נבואות מיט זאכן וואס האט זיי געזאגט, זעה איך דאך אז פון אים איז נישט אוועקגיין די שכינה נאר וועגן דעם ענין. דער רבי זאגט נאך אזוי דרך אגב אין חצאי עיגול אין די הארה מתורצת על פי זה גם כן הוספת רש י, רש י קומט אונז דערציילן אז יעקב ביקש שטייט ואגיד לכם את אשר יקרא לכם באחרית הימים, און נאכדעם איז געווען, זאגט די, זאגט רש י אז נסתלקה ממנו שכינה, האט געוואלט דערציילן דעם קץ הימין, נסתלקה ממנו שכינה, איז דאך גענוג די רש י האט געענדיגט דעם פירוש, ניין רש י לייגט צו, ס'איז א שאלה וואס דארף עס רש י צולייגן, לויט דעם וועט עס ווערן פארשטאנדיג, רש י זאגט אזוי, נסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לדבר דברים אחרים. ווי קומט דאס אריין דא והתחיל לדבר דברים אחרים? יעדער איינער וואס לערנט חומש ווייסט אז ס'שטייט אגידה לכם אשר יקרא לכם באחרית הימים, און פשוט אין פשט ווען איינער לערנט פשוט חומש, גלייך נאכדעם זאגט ער וואס האט זיי געוואלט זאגן. וואלט אבער דאך רשי זאגן והתחיל לדבר דברים אחרים. ולכאורה תמוה, למאי נפקא מינה כאן אין די רשי, ומאי קמשמע לן אז התחיל לדבר דברים אחרים? יעדער איינער ווייסט דאס. וואס, איר ווייסט פארוואס רשי זאגט דאס? כי בזה מדגיש שבדברים אחרים לא נסתלקה ממנו שכינה. במילא איז פון די גמרא האט מען א געוואלדיגע ראיה, אז דער ענין אז ביי יעקב איז דאס געבליבן. בלייבט מיר דא אז ס'איז געווען דא צוויי דעות, איין דעה איז אז פון יעקב'ן איז דאס עכט נתעלם געווארן, נסתלקה שכינה איז נתעלם געווארן, און די אנדערע דעה איז אז פון אים איז דאס נישט נתעלם געווארן, ער האט געוואוסט ווייטער, און דאס איז די דיוק אין די גמרא, נסתלקה ממנו שכינה, נישט נסתלק ממנו הקץ, ס'האט געקענט שטיין, אויב די גמרא האלט אז אז ער האט עכט נישט געוואוסט ווען דער קץ איז, האט געדארפט שטיין נסתלקה ממנו הקץ. ער וויל זיי דערציילן און דער אייבישטער האט צוגענומען פון אים. דארף מען פארשטיין. דאס איז די צוויי דעות וואס איז דא, אין דעם וואס האט פאסירט מיט יעקב ווען ער האט געוואלט מגלה זיין. זאגט דער רבי, דארף מען פארשטיין, וויבאלד אז ב אז כמובן לכל הדעות קען דער אייבישטער אפהאלטן יעקב'ן פון מגלה זיין דעם קץ לבניו, אפילו אויב יעקב ווייס דעם קץ יא יעקב ווייס ווייטער דעם קץ און דער אייבישטער האט צוגענומען די שכינה און האט אים אפגעהאלטן אז ער זאל עס נישט דערציילן איז מאי טעמא וואס לויט דער דעה הראשונה איז געווארן דער שינוי דער קץ איז נסתם געווארן פון יעקב וואס איז דארט פאר וואס דארף מען לערנען אזוי וואס איז דא דער חידוש אין דעם ערשטן פירוש אין דער ערשטע דעה אז פון אים עכט איז אוועקגענומען געווארן פאר וואס דער אייבישטער האט דאך א וועג וואס וואס ער קען עס מאכן, מ'זעט דאך אויס אין די צווייטע דעה אז דער אייבישטער האט דאך זיכער א וועג וואס ער קען אפהאלטן יעקב'ן פון מגלה זיין, וואס ליגט דא באהאלטן דער טעם וואס דער אייבישטער דארף פון אים עכט צונעמען דעם ענין פון דעם קץ? איז ממילא האבן מיר די שאלה, פארוואס האט יעקב לכתחילה געוואלט זיי מגלה זיין דעם קץ, די ערשטע שאלה וואס מ'האבן געפרעגט, וואס האט ער וואס האט ער פארדינען פון דעם, און פונקט פארקערט, ס'וועט נאך ברענגען צו זיי דער לשון נאכאמאל פון רבי'ן, א געוואלדיגע לשון צו צוברענגען צו געפועלט ביי אידן א מורא'דיגן צובראכנקייט און נמיכות הרוח, און דערציילט א מענטשן אויף דעם די צייט פון די גאולה ווען ס'וועט זיין, וואלט דאך געווען וואלט דאך געווען געוואלדיג נישט גוט. און דא אויכעט, פארוואס האט דער אייבישטער געדארפט צונעמען פון יעקב'ן אויכעט אז ער זאל נישט וויסן דעם קץ, ער קען ווייטער בלייבן וויסן דעם קץ און דער אייבישטער קען אים אפהאלטן אויסגעבן. מכל הנ"ל איז מובן, פון דעם וואס מיר אלץ האבן געלערנט ביז יעצט איז פארשטאנדיג, אז ביידע אופנים, ס'איז דאך פארט דא צוויי אופנים, צוויי דעות אין תורה, וואס איז געווען מיט יעקב, איין דעה איז אז פון אים איז זיכער נתעלם געווארן, איין דעה אז פון אים איז נישט נתעלם געווארן. זאגט דער רבי מכל הנ"ל איז מובן, אז ביידע אופנים, מגלה זיין אדער נישט צו מגלה זיין דעם קץ, קענען ברענגען א תועלת פאר אידן בעבודתם הרוחנית. דא גייט אריין דער רבי טיפער אין דעם ענין וואס יעקב האט יא געוואלט מגלה זיין און דער אייבישטער האט אים געזאגט ער זאל נישט מגלה זיין, אין ביידע זאכן איז דא א תועלת פון אידן אין עבודה אין רוחניות, וואו זעט מען דאס? וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס איז, און נאך מער וויבאלד אז יעקב איז איינער פון די אבות, שהן הן המרכבה, ולא נעשו מרכבה רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא פרק כ"ג אז די אבות זענען געווען א מרכבה לאלוקות, וואס מיינט א מרכבה לאלוקות? ס'דא א וואגן, און ס'דא איינער וואס איז שלעפט דעם וואגן, דער וואגן האט נישט קיין דעה וואו גייט דער וואגן, וואו מען שלעפט אים, אזוי דאס איז דער גרעסטער בעסטער משל צו זאגן אויף די אבות הקדושים אז זיי זענען געווען א מרכבה צו רצון העליון, יעדן מינוט פון זייער לעבן זענען זיי געווען א מרכבה בטל אינגאנצן צום אייבערשטן, אויב ער איז געווען א בטל אינגאנצן צום אייבערשטן, מוז איך קומען צו א מסקנא, איז מוכרח צו זאגן אז דאס וואס ביקש יעקב לגלות ביז צו די רגע ווען נסתלקה ממנו שכינה און ער האט געוואלט דערציילן, איז געווען בהתאם צום רצון העליון. ער האט עס נישט געטאן חס ושלום אנטקעגן דעם אייבערשטן, דער רצון עליון איז געווען אז מ'זאל יא דערציילן, און אין דעם עצם וועלן דערציילן ליגט דא עפעס באהאלטן א זאך, אפילו ער האט עס נישט דערציילט, ווי דער רבי וועט לערנען שפעטער אין די שיחה, פשוט געוואלדיג געשמאק, וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם וואס יעקב האט געוואלט און מ'האט אים נישט געלאזט און ער האט נישט דערציילט, וואסערע חידוש קען זיין, וואסערע וואסערע תועלת קען עס זיין פאר אידן אין דער עבודה אז ער האט געוואלט זיי דערציילן און דער אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל נישט דערציילן. נסתלקה ממנו שכינה איז געווען בהתאם צום רצון העליון, ס'קען נישט זיין אנדערש, און צו וועלכן יעקב איז געווען א מרכבה אויך דאמאלס, אויב ער איז געווען א מרכבה אויך דאמאלס, איז דאס געווען יעמאלט רצון העליון אויכעט, ער זאל וועלן דערציילן, דארף מען געפינען וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם, ווי דער רבי האט געזאגט פריער, אז ביידע אופנים, סיי מגלה זיין, אדער נישט צו מגלה זיין דעם קץ, אין ביידע זאכן ליגט א תועלת פאר אידן אין זייער עבודה רוחנית. און דאס וואס דער אויבישטער האט לפועל נישט דערלאזן אז יעקב זאל זיי מגלה זיין דעם קץ, איז ווייל אין יענעם מצב האט זיך געפאדערט דער אופן ההנהגה און די תועלת וואס קומט פון דעם אז דער קץ זאל נישט נתגלה ווערן, האט דער אויבישטער נישט געוואלט ער זאל עס מאכן, ער האט געוואלט דערציילן געווען אזוי רצון עליון, דאן האט דער אויבישטער געזאגט ניין, ס'איז בעסער אז פון נישט דערציילן, ווי דארטן איז די תועלת וועט זיין וואס מ'דארף יעצט האבן. זעהן מיר פון דעם אז ס'דא א תועלת אין ביידע זאכן, סיי אין דעם דערציילן און סיי אין דעם נישט דערציילן, וואס יעקב האט געוואלט מגלה זיין, און ס'דא א מעלה אויך אין דעם וואס דער אייבישטער האט געזאגט אז ער זאל נישט מגלה זיין. און דערביי זענען פאראן צוויי דעות, און צו דערצו קומען צו צוויי דעות אין יעקב אליין, לויט איין דעה האט די תועלת געדארפט זיין אויך ביי יעקב עצמו, די תועלת פון נישט וויסן האט געדארפט זיין ביי יעקב עצמו, און דעריבער איז די ערשטע דעה איז אז נתכסה אויך ממנו הקץ, וואס האט ער האט געדארפט אויך האבן דעם ענין פון די עבודה פון נישט וויסן ווען דער קץ איז, ווי דער רבי וועט עס שפעטער מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס מיינט ביי יעקב'ן אז ער זאל נישט וויסן, לויט דער צווייטער דעה איז איז דאס אן ענין וואס איז געווען נוגע בלויז צו די שבטים האט ער נישט מגלה געווען, און דערפאר איז פון יעקב אליין נישט נתכסה געווארן דער קץ דער רבי וועט גיין יעצט מסביר זיין זייער געשמאק וואס דא וואס דא טוט זיך און ענטפערן די שאלות און אויך וועט מסביר זיין דעם וואס האט מוסיף געווען אין אות גימל אז דערין איז דא סיי פון יא דערציילן סיי פון נישט דערציילן קען מען זיך אפלערנען לויט דעם פארשטיין די צוויי דעות וואס איז דא אין יעקב און פאר וואס דער אויבערשטער האט געדארפט מאכן לויט די לויט די ערשטע דעה אז נישט נאר יעקב זאל בלייבן געדענקען און ער זאל נישט דערציילן די קינדער נאר ער אליין זאל עכט נישט וויסן ווען דער קץ איז אות ד'. דער רבי גייט עס יעצט מסביר זיין אין אות ד', געוואלדיג געשמאק דער חידוש, נפלא אין די שאלה וואס דא גייט פאר, וואס טוט זיך דא, וואס טוט זיך דא מיט דעם ענין פון מגלה זיין דעם קץ און נישט מגלה זיין דעם קץ. אות ד'. ויש לומר הביאור בזה, על פי דרשת רז"ל, דער רבי ברענגט אראפ א זוהר, וואס שטייט אויפן פסוק וואס מ'וועט לערנען אם ירצה השם אין פרשת בשלח, שטייט תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם וגומר. אין די שירה שטייט אז תביאמו דער אויבישטער וועט אריינברענגען די אידן בהר נחלתך דאס איז אין ארץ ישראל און אין ירושלים און אין בית המקדש מכון לשבתך פעלת השם וואס זאגט דער זוהר אז אילו זכו וואלט דער אויבישטער שוין דאן בעת יציאת מצרים געבראכט די אידן אין דעם מכון לשבתך פעלת השם ווען די אידן ארויסגעגאנגען פון מצרים איז געווען די כוונה לכתחילה אז אידן זאלן גלייך אריינגיין אין ארץ ישראל און זאלן אנקומען צו דעם פלאץ וואס דער אייבישטער האט געבויעט דעם בית המקדש שטייט קלאר מכון לשבתך פעלת השם וואס איז בנינא דקודשא בריך הוא זאגט דער זוהר ס'וואלט געווען א בנין פון קודשא בריך הוא במילא אויב ס'איז א בנין דקודשא בריך הוא איז נישט שייך קיין חורבן וגלות ובמילא וואס וואלט געווען יעמאלט וואלט די גאולה פון גלות מצרים געווען אויך די גאולה האמיתית והשלימה שאין אחריה גלות. זעהן מיר קלאר פון זוהר אז לכתחילה האט געדארפט זיין אז די אידן פון ארויסגיין פון מצרים גיין גלייך אין ארץ ישראל און גלייך זאל זיין דער דער דער מכון לשבתך פעלת השם, ממילא קען נישט זיין, ס'איז אין אחריה גלות. קומט אויס אז דער קץ אין דעם אופן ווי ער איז געשטאנען אין יענעם זמן אילו זכו, יא, אט דאס לשון פון זוהר, אילו זכו וואלט דער אויבערשטער שוין דאן בעת יציאת מצרים זיי גענומען אין ארץ ישראל און געמאכט דעם בית המקדש אויפן ארט און ס'וואלט געווען בנינא דקודשא בריך הוא, איז געווען, וואו איז געווען יעמאלט דער קץ? איז געווען בזמן פון יציאת מצרים. ועל פי זה, לויט דעם יסוד וואס מען זעט אין זוהר, וועט מען קענען פארענטפערן פארוואס יעקב האט יא געוואלט מגלה זיין די קינדער דעם סוד. ועל פי זה קען מען מפרש זיין די מאמר ביקש יעקב לגלות קץ הימים, אז ער האט געוואלט מגלה זיין דעם קץ ווי ער איז געווען דעמאלט, דער זמן פון יציאת מצרים. ער האט זיי געוואלט דערציילן און זאגן אז ווען מען וועט ארויסגיין פון מצרים, דאס איז גאולה שאין אחריה גלות. און אף על פי אז דער זמן פון יציאת דער רבי פרעגט א שאלה לכאורה דער זמן פון יציאת מצרים ווייסט דאך יעדער איינער אז נאכדעם קומט די גאולה וואס האט ער זיי דא מחדש געווען דער רבי איז מחדש זייער געשמאק דער חילוק פון דעם וואס זיי האבן געוואוסט און וואס יעקב האט צוגעלייגט צו דעם און אף על פי אז דער זמן פון יציאת מצרים איז געווען א זמן קבוע וידוע, דער אויבישטער האט מבטיח געווען אברהמען, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו וגומר, שטייט אין פרשת לך לך בברית בין הבתרים, איז וואס האט יעקב געדארפט מגלה זיין? וואס גייט ער זיי דא מגלה זיין? יעדער איינער ווייסט אז ס'ענדיגט זיך דער גלות מצרים, וועט מען גיין אין ארץ ישראל און ס'איז געענדיגט, יצאו ברכוש גדול, שטייט קלאר אין חומש אין פרשת לך לך. יש לומר, דער רבי וועט מסביר זיין וואס דער חילוק איז וואס זיי האבן געוואוסט און וואס יעקב האט זיי געוואלט מגלה זיין. אויף דעם שיטה אז יעקב האט געהאלטן אז יעצט ווי ער זעט דאס איז די גאולה גייט זיין ביי יציאת מצרים. איז יש לומר די אידן האבן געוואוסט אז נאך די ארבע מאות שנה וועלן זיי ארויסגיין פון מצרים, אבער נישט אז דאס וועט זיין אילו זכו א גאולה נצחית שאין אחריה גלות, דאס האבן זיי נישט געוואוסט, וואס האט זיי יעקב מגלה געווען? דאס האט יעקב געוואלט מגלה זיין, יציאת מצרים איז דער קץ הגלות און מער וועט נישט זיין קיין גלות. פארוואס האבן די אידן געוואוסט לכאורה וואס יעקב גייט דא מגלה זיין? בלייבט נאך אלץ שווער, זיי האבן דאך געוואוסט אז נאכדעם גייט מען ארויס, פארוואס זאלן זיי טראכטן אז ס'גייט זיין עפעס נאך א גלות וואס איז נישט אז דער ענין פון יציאת מצרים איז דער קץ, וואס ס'וועט מער נישט זיין אין אחריה גלות, זאגט דער רבי אין הערה צוואַנציק זייער געשמאק, להעיר ממאמר חזל, שטייט אין בראשית רבה, שטייט אויפן פסוק אין לך לך, שטייט אימה גדולה וחשכה ווען אברהם האט געהאט דעם ברית בין הבתרים, וואס ברענגט דארטן רשי אראפ? רשי ברענגט עס אראפ פון מדרש, שטייט דער לשון דארטן, די פיר לשונות, אימה חשכה, דקאי על ד' מלכיות. האבן זיי געוואוסט אז ס'גייט זיין דער ענין פון פיר מלכיות, האבן זיי געוואוסט אז יציאת מצרים וועט זיין א גאולה, אבער חס ושלום נאכדעם וועט קומען נאך. איז יעקב האט זיי מגלה געווען, ניין, אז איר זאלט וויסן, אז ער האט געוואלט מגלה זיין, אז איר זאלט וויסן, אז ס'איז אילו זכו, עט דאס זיין דער לעצטער גלות פון מצרים, און ס'וועט זיין א גאולה פון בנינא דקודשא בריך הוא, און אין אחריה גלות אינגאנצן. מילא איז געשמאק פארשטאנדיג וואס יעקב האט געוואלט זיי מגלה זיין. און דערמיט איז אויך פארשטאנדיג יעקב'ס כוונה ביים וועלן מגלה זיין לבניו דעם קץ. פארוואס? וואס איז דער אויפטו וואס ער גייט זיי דערציילן? אפילו ער גייט זיי מחדש זיין אז עס זאל זיין א קץ און עס וועט מער נישט זיין גלות. וואס איז דער אויפטו מיט דעם? דאך געפרעגט אין די שאלה וואס דער תועלת פון דעם. אדרבה ווען זיי וועלן הערן די בשורה טובה אז דער קץ הימין איז גאר נאנט, וועלן זיי זיך משתדל זיין צו פארבלייבן אין א מצב פון זכו. זיין געהיט בזהירות יתירה אז עס זאל נישט זיין קיין ענין פון שמא יגרום החטא, די גמרא ברענגט אראפ אין ברכות, און ס'איז באוואוסט די מעשה מיט יעקב אבינו, וואס יעקב אבינו לכאורה דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט, בשעת ער איז אנטלאפן, ושבתי בשלום אל בית אבי, דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט אז ער'ט זיין מיט אים, וואס האט ער מורא? יעקב האט מורא געהאט אז פון ווען די הבטחה פונעם אייבערשטן ביז יעצט ער גייט צוריק קומען, און עשו וויל אים קומען הרג'נען, שמא יגרום א חטא. ממילא ווען יעקב האט געוואלט דא פארדינען עפעס האט ער אלעס איז ער גייט זיי זאגן אז די גאולה גייט זיין גלייך ווען מ'גייט ארויס פון מצרים און ס'וועט זיין די גאולה שאין אחריה גלות וועלן זיי זיך אכטונג געבן אין א זהירות יתירה ס'זאל חס ושלום נישט ברענגען אז זאל נישט זיין דער עניין פון פון פון א גלות א גאולה וואס וועט זיין נאכדעם גלות ממילא שמא יגרום החטא וואס זאל גורם זיין אז דער קץ זאל זיך פארהאלטן חס ושלום אין אות ה' וועט דער רבי זאגן אז ס'איז א געשמאקער זייער א געשמאקער ביאור אבער עס לייגט זיך נישט אין שכל מען קען עס נישט נוצן מען קען נישט אננעמען אז דא ליגט די סיבה פארוואס יעקב האט זיי געוואלט דערציילן פארוואס זאגט דער רבי זייער געשמאק אות ה' דער ביאור איז אבער נישט מספיק ס'איז א געשמאקער ביאור דא ליגט א באהאלטן א נייע זאך וואס יעקב האט געוואלט זיי מגלה זיין אז דער קץ גייט זיין נאך יציאת מצרים וואס איז איינמאל א קץ און מער וועט נישט זיין קיין ענין פון גלות, זאגט דער רבי ס'איז נישט פארוואס, ווייל בעת דער הסתלקות פון יעקב אבינו ווען ער גייט זיי דערציילן ער וויל זיי דערציילן דעם קץ, איז געווען נאך ארום צוויי הונדערט יאר ביז יציאת מצרים. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה דרײַ און צוואַנציק, שהרי מירידת יעקב למצרים עד יציאת מצרים האט געדארפט זיין רד"ו שנה, רשי זאגט אין פרשת מקץ פון תנחומא, ס'דארף זיין נאך נאך צוויי הונדערט און צען יאר ובעת שביקש יעקב לגלות את הקץ אויף וויפיל יארן זענען אריבער געגאנגען פון ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די רד"ו שנה זיבעצן יאר ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה יעמאלט גייט ער זאגן די קינדער ווען די קץ גייט זיין גייט ער זיי דערציילן איר זאלט וויסן אז די קץ גייט זיין כמעט נאך צוויי הונדערט יאר אדער די פונקטליכע נומבער איז הונדערט דרײַ און נײַנציק יאר ביז ס'וועט קומען דער קץ, אזוי אז ביי די בני ישראל פון יענעם דור מ'רעדט דאך דא ארום צוויי הונדערט יאר ביז יציאת מצרים, אזוי אז ביי די בני ישראל פון יענעם דור וואלט דער גילוי הקץ ארויסגערופן, וואס וואלט עס ארויסגערופן? עצבות וכו', וויבאלד אז על פי טבע איז והיו ימיו מאה ועשרים שנה, שטייט אין פרשת בראשית ממילא רעדט זיך וועגן צוויי הונדערט יאר איז די אלע וואס ער האט זיי געוואלט געבן די ברכה און אפילו די קומענדיגע דור און נאך א קומענדיגע דור וועלן נישט לעבן ביז נאך צוויי הונדערט יאר וואלט געווען ארויסגערופן עצבות ווייל דער קץ נישט געקומען בחייהם בעלמא דין אויף וואס ביסטו זיי מגלה דעם קץ ממילא איז הדרא קושיא לדוכתא אזוי ווי דער רבי ענדיגט צו דעם אות ה' והדרא קושיא לדוכתא וואס האט יעקב געוואלט ארויסברענגען א תועלת מיט דעם דערציילן און זאגן אז ער האט זיי געוואלט דערציילן אז נאכן ארויסגיין פון מצרים וועט זיין דער קץ און ס'וועט מער נישט זיין גלות וואלט עס געברענגט אן ענין פון עצבות ווייל ער האט דערציילט זיי אז איר אלע וואס איר שטייט דא און אייערע קינדער און אפשר קינדס קינדער וועלן נישט זוכה זיין צו זיין ביי די גאולה ס'וועט זיין נאך צוויי הונדערט יאר ארום לכן מוז מען טרעפן פשט אנדערש און דער רבי טוט אויף א נפלא'דיגן חידוש וואס יעקב האט דא געהאלטן וואס האט ער געוואלט דא דערציילן לכן יש לומר, אז כוונת יעקב איז געווען, ווען אידן וועלן, דער רבי גייט מסביר זיין וואס יעקב'ס כוונה איז געווען, ווען אידן וועלן ביים גילוי הקץ וויסן, אז עס איז תלוי אין זכו, וואס זאגט דער זוהר? אילו זכו, וואלט מקוים געווארן דער מכון לשבתך פעלת ה', און עס וואלט געווען בנינא דקודשא בריך הוא, ווייסן זיי דאך אז ס'דארף זיין דער אילו זכו, וועלן זיי מוסיף זיין אין זייער זכו עבודת ה', וואס האט זי געהאלטן וואס האט יעקב געהאלטן אז ער גייט זיי דערציילן וועט די הוספה מקדים זיין די גאולה געוואלדיג במילא וואלטן זיי געטראכט אז זיי וועלן טאקע זיין ביי די גאולה ס'וועט נישט דארפן נעמען נאך נאך 193 יאר קרוב צו 200 יאר ווייל זיי וועלן זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין זיי וועלן מוסיף זיין אין דעם זכו וועט דאס מקדים זיין די גאולה אז זי זאל קומען נאך פאר דעם באשטימטן קץ פון צוויי הונדערט און צען יאר זיין אין מצרים על דרך מאמר חזל א קלארער מאמר חזל דער רבי ברענגט אראפ אין די גמרא זאגט אין סנהדרין זכו אחישנה אחישנה מיינט אז מען דארף נישט ווארטן ביז די נאך די נאך הונדערט דרײַ און נײַנציק יאר ביז זיי וועלן ארויסגיין פון מצרים און דער רבי ברענגט א ראיה אז מען זעט דאס פשוט שוין במוחש קענען מיר עס זען וואו זען מיר עס ועל דרך ווי מ'געפינט ביי יציאת מצרים גופא אין די זעלבע מעשה פון יציאת מצרים וועט מען געפינען א מורא'דיגע זאך וואס מען זעט אז אין א זאך וואס איז געווען אין היפך הטוב אין נעגאטיוו האט אויפגעטון אז עס האט זיך געענדיגט דער גלות פריער וויפיל נאך על אחת כמה וכמה קל וחומר אז אויב זיי וועלן זיך פירן ווי ס'דארף זיין אין דעם ענין פון פאזיטיוו, זיי וועלן אכטונג געבן מער ווייל זיי ווייסן אז אילו זכו וועט עס זיכער ברענגען די גאולה פריער. וואו זעהן מיר עס? זייער געשמאק. ועל דרך ווי מ'געפינט ביי יציאת מצרים גופא, איינער פון די טעמים, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערות פון די רלבג און דער שך על התורה אין פרשת לך לך, איינער פון די טעמים וואס גלות מצרים האט געדויערט נאר רדו שנה, ס'איז א געוואלדיגע שווערע שאלה. דער אייבישטער זאגט אברהם אבינו ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, א קלארער פסוק אין חומש, פארוואס איז געווען נאר רעדו שנה? זענען די מפרשים מסביר אז ס'איז געווען נאר רדו שנה נישט ארבע מאות שנה, ווי ס'איז געווען באשטימט בברית בין הבתרים, איז געוואלדיג, ווייל דער קושי, אונטערגעשטראכן, דער קושי השעבוד, ס'האט געדארפט זיין א שעבוד פון פֿיר הונדערט יאר, וויבאלד די מצרים האבן מהדר געווען, און זיי האבן געמאכט אזא קושי השעבוד, האט משלים געווען דעם מנין, מיט צוויי הונדערט און צען יאר, האט מען יוצא געווען אזוי ווי פֿיר הונדערט יאר, האט משלים געווען דעם מנין פון ארבע מאות שנה. איז איך זע דאך א זאך, אז דער ענין פון נעגאטיוו, פון מוטשען די אידן, און זיין קושי השעבוד האט עס געברענגט אז ס'איז נישט געווען קיין פֿיר הונדערט יאר, נאר ס'איז געווען נאר צוויי הונדערט און צען, איז מובן אז כשם ווי די הוספה אין שעבוד אין קושי השעבוד וואס דאס איז א נעגאטיוו ס'איז א דבר לא רצוי האבן זיי געמאכט ארבעטן שווערער האט דאס מקדים געווען די גאולה על דרך זה ובמכל שכן דער רבי לייגט צו אין הערה 27 פארוואס מכל שכן ווייל מידה טובה מרובה מידה טובה ממידת פורעניות ווי די גמרא זאגט אין סוטה וואס זיך דאס זיי אויפגעטון דאס די הוספה אין זכו וואלט זיך דאס אויפגעטון אין טובה און ממילא וואלטן זיי געמאכט ווען יעקב זאגט זיי אז די גאולה גייט זיין נאך ווען מ'גייט ארויס פון מצרים אין זיין א גאולה אמיתית און ס'וועט מער נישט זיין קיין גלות וואלטן זיי דאס דערהערט וואלטן זיי געוואוסט אז ס'וועט זיין זכו וועלן זיי ארויסגיין פריער וועלן זיי דערלעבן זיי ארויסגיין פון מצרים פריער דערפאר וואלט עס געגעבן אן ענין פון א תועלת אז זאל זיין דער ענין פון פון מוסיף זיין אין זייער זכו אין עבודת השם אז זיי זאלן קענען ארויסגיין פריער דער רבי זאגט אז אפילו גם הערה 28 נאך א חלק פון די הערה דגם על דרך פשוטו של מקרא מובן שאפשר להיות כן נישט נאר אין אין אין פשוטו של מקרא קען מען עס זען וואו זעט מען עס כפירוש רשי דער רבי האט אונטערגעשטראכן כפירוש רשי אין וייגש לשון פון רשי, מכיוון שבא יעקב וכלה הרעב, וויפיל צייט האט געדארפט זיין די רעב אינעם חלום? ס'געווען זיבן יאר שני שבע, ס'דארף זיין זיבן יאר שני רעב, יעקב קומט אראפ אין מצרים וואס ווערט אויס רעב, דער רעב איז געווען אינגאנצן צוויי יאר, אף שהוצרך להיות הרעב עוד חמש שנים. ממילא איז פארשטאנדיג פון פירוש רשי אליין אין פשוטו של מקרא אז ס'קען זיין דער ענין פון אז ס'איז דער ענין פון זכו וועט זיין אחישנה, ממילא ווען יעקב איז זיי מגלה דעם קץ וואלט עס זיי געברענגט צו דינען דעם אייבערשטן אסאך בעסער, דא ליגט באהאלטן פארוואס יעקב האט געוואלט מגלה זיין דעם קץ, יעצט איז זייער געשמאק פארשטאנדיג. יעצט אין אות ו ווערט דאך די שאלה פון צווייטן זייט פארוואס וויל נישט דער אייבישטער למה נסתלקה שכינה ממנו ער זאל נישט דערציילן אויב ס'איז אזוי געשמאק וואס יעקב האט געוואלט דערציילן און זיי מעורר זיין אויף צו דינען דעם אייבערשטן בעסער און ס'האט א תועלת מיט אלס פארוואס נישט אף על פי כן, אות ו, אף על פי כן איז נסתלקה ממנו שכינה, און נישט דערלאזט אז יעקב זאל מגלה זיין דעם קץ, וואס טוט זיך דא? איז דער ביאור בזה, די שלימות בעבודת האדם, זייער א געשמאקער הסבר וואס דער רבי וועט מסביר זיין פארוואס דער אייבישטער האט נישט געוואלט ער זאל עס מגלה זיין. שלימות בעבודת האדם איך מ'דארף פארשטיין שפעטער נאך די דייס פארוואס האט יעקב פארוואס אז יעקב בשעת ער האט געזאגט אז יא איז ער געווען א איז ער געווען א מרכבה לאלקות און דער און יעמאלט ווען ער האט עס געזאגט איז דאס געווען מיטן אייבערשטנס רצון ווייל מען דארף וועלן מגלה זיין אויך ס'האט אויך א תוצאה ווי מ'וועט זען ווייטער אין די שיחה ס'האט א תוצאה און א תועלת פאר אידן אפילו היינט שלימות בעבודת האדם וואס דורכדעם ווערט ער זכו איז, ווען איז די שלימות אין עבודת האדם וואס ווערט דער ענין פון זכו ווערט אחישנה, איז ווען די עבודה איז מלאכתך דער רבי דער רבי האט אונטערגעשטראכן מלאכתך אשר תעשה ועל דרך מאמר חזל א באוואוסטע מאמר חזל א גמרא אין בבא מציעא אדם רוצה בקב שלו, מתשעה קבים של חברו. דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין טבע פון א פון א מענטשן, פון א אידן, אז איינער קומט און וויל אים געבן תשעה קבים, זאגט ער ניין, איך וויל האבן קב שלי, וואס איך האב געארבעט אויף דעם. מלאכתך אשר תעשה. אסאך אסאך געשמאקער ווי דער זוהר רופט דעם לשון נהמא דכיסופא, פארשעמטע ברויט, אז מען גיבט אים, אז מען גיבט אים. ס'דארף זיין דער ענין פון מלאכתך אשר תעשה. א קלארע גמרא, אדם רוצה בקב שלו, לכאורה דאס לייגט זיך נישט אין שכל, איך גיב דיר ניין, כאפ אריין, ניין איך וויל האבן קב שלי, אף על פי אז ביי יעדער עבודה, לכאורה שטימט דאך עס נישט, וואס הייסט אדם רוצה בקב שלו, ס'איז קיינמאל נישטא קיין קב שלי, ווייל דער אייבערשטער מוז אים העלפן, וואו איז דער קב שלי, דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס איז, אף על פי אז ביי יעדער עבודה מוז מען אנקומען צו סייעתא דשמיא, ובלשון חזל, די גמרא זאגט אין קידושין, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכולו, ווען דער אייבשטער העלפט אים נישט ער זאל ביישטיין דעם יצר הרע, דער אייבשטער העלפט אים נישט אין יעדן עבודה, וואס וואלט געווען? דער רבי לייגט צו אין די הארות זייער געשמאק, קידושין, א גמרא אין סוכה, און אין ויקרא רבה שטייט געוואלדיג אויף דעם שטייט, מי הקדימני ואשלם, א איד קומט און ער זאגט איך גיי מאכן א מזוזה, זאגט דער אייבערשטער מי הקדימני, גייסט מאכן א מזוזה ווער האט דיר געגעבן א הויז, יעדן מצוה וואס דו גייסט טון האב איך דיר געגעבן די אפשרות צו עס טון, זעט מען דאך אז אין יעדן זאך, אין יעדן עבודה, אין יעדן זאך וואס א איד טוט איז דא דאס סייעתא דשמיא, ובזה, ווי זאגט דער רבי אז די שלימות העבודה איז דווקא ווען זכו וואס איז מלאכתך אשר תעשה, עס איז נישט אזא זאך ווי מלאכתך אשר תעשה, זאגט דער רבי פארענטפערט ער עס, ווייל אין דעם איז דא, זענען אין דעם פאראן צוויי אופנים אין דעם ענין פון הקדוש ברוך הוא עוזרו, זייער געשמאק די צוויי אופנים וואס איז דא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, און דאס טוט אונז העלפן צו פארשטיין אז דא ביי דעם ענין פון פארוואס דער אייבישטער האט נישט געוואלט און נסתלקה ממנו שכינה, ווייל ס'וואלט געפעלט, ווען מ'איז אים מגלה דעם קץ, וואלט געפעלט דער גאנצער ענין פון מלאכתך אשר תעשה, און דאס האט דער אייבישטער נישט געוואלט, און מ'גייט מסביר זיין זייער געשמאק. איז דא צוויי אופנים אין דעם ענין פון פון אלמלא. א', דאס וואס דער סיוע און עזר מלמעלה, איז נרגש ביים אדם העובד בשעת און אין זיין עבודה. ס'איז דא איין איין אופן פון פון הקדוש ברוך הוא עוזרו, אז דער מענטש פילט אז ער גייט עפעס טון א זאך, פילט ער אין דעם דעם הילף פונעם אייבערשטן. וואו זעט מען עס? דער רבי גיבט א געשמאקע דוגמא, ולדוגמא, עבודת השם אין די זמנים פון עת רצון, עשרת ימי תשובה, ווען דער אויבערשטער איז בהמצאו און ער איז בהיותו קרוב, ביסט נישט ווי די גמרא ברענגט אראפ אין ראש השנה דערפאר ווערט עס אנגערופן עשרת ימי תשובה אז דער אייבישטער איז בהיותו קרוב אדער בשבת ויום טוב בכלל פילט א איד אין די עבודה פילט ער דעם הקדוש ברוך הוא עוזרו דאס איז איין אופן דעמאלט זעט מען ממש דעם אין די עבודה דער עוזרו און נאך דער עבודה וואס איז נאכדעם דא אן אופן וואס אין די עבודה אליין זעט מען עס נישט מען זעט עס נאר פאר די עבודה וואס זיי זענען דיס הקדוש ברוך הוא עוזרו זענען די סיבה וואס איז גורם ומסייע די שפעטערדיגע עבודת האדם אבער בעת דער עבודה גופא איז דער סיוע בהעלם בשעת ער טוט די עבודה פילט ער עס נישט פריערט האט ער דעם סיוע פונעם אייבערשטן אזוי אז די עבודה איז ביגיעת עצמו. ס'איז טאקע אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, עוזרו איז אבער פאר די עבודה, די עבודה אליין וואס ס'ווערט געטון, ווערט געטון ביגיעת עצמו, וואו זעט מען עס? דער רבי וועט ברענגען א עכט א דוגמא אויף דעם, על דרך ווי עס ווי די פארשידענע בת קולס, עס ברענגט זיך בת קול יוצאת מהר חורב בכל יום, ס'דא פארשידענע בת קולס וואס גייט ארויס יעדן טאג, וואס פון זיי קומען אריין, וואס דער אויפטו פונעם בת קול? איך הער עס דאך נישט, זאגט דער רבי מען הערט עס יא, ס'קומט פון זיי קומען אריין הרהורי תשובה ביי די מענטשן, וועלכע פועלן, וואס פועלט דאס? אז דערנאך איז ער מוסיף בתורה ובעבודה, בשעת ער לערנט די תורה ובעבודה זעט ער נישט, דער בת קול וואס איז געווען האט אים געברענגט צו א הרהור תשובה, און נאכדעם גייט ער דינען דעם אייבערשטן, נישט ווי דער פריערדיגע אז אין די עצם עבודה זעט ער ארויס דעם ענין פון עוזר הקדוש ברוך הוא, ממילא וואס קומט אויס? אז בשעת ער ארבעט אליין, בשעת ער לערנט, און נאכדעם איז הרהור תשובה, און ער לערנט און ער דאווענט און ער טוט מצוות, טוט ער עס ביגיעת עצמו, דאס איז די צווייטע וועג און דאס וואס דער אייבערשטער האט געוואלט דא און דאס איז דער טעם וואס נסתלקה ממנו שכינה געשמאק געוואלדיג וואס דא טוט זיך וואס יעקב האט געוואלט און דער אייבערשטער האט געוואלט און לכאורה וואס האט יעקב וואס געוואלט אויב אזוי האבן קבל ללקוס און קומען דער הסבר זייער שפעטער און דאס איז דער טעם וואס נסתלקה ממנו שכינה ווען יעקב וואלט מגלה געווען דעם קץ לבניו וואס וואלט יעמאלט געווען וואלט זייער הוספה בעבודת השם דורך דעם גילוי הקץ צו פארזיכערן אז זיי זאלן שטיין אין א מצב פון נאך מער זכו, דאס וואס מ'געזאגט פריער רייט? דאס וואס ס'וואלט אויפגעטון יעקב'ס דערציילן, יעקב זאגט אז דער גלות גייט זיך ענדיגן אין אין אין הונדערט און דרײַ און נײַנציק יאר ארום, לכאורה דארף עס ווערן צובראכן, זאגט ער ניין ווייל זיי וואלטן געוואוסט אז זיי זאלן זכו וועלן זיי גיין און ארבעטן און מאכן אז ס'זאל זיין אחישנה, זאגט דער רבי פארוואס וואלט געווען די הוספה בעבודת השם? דורך דעם גילוי הקץ וואס ער זאגט זיי אז ס'זאל זיין דער ענין פון זכו נישט ס'וואלט נישט געווען קב שלו ס'וואלט נישט געווען זייערער אן אויפטו פאר וואס וואלטן זיי עס געטון ווייל יעקב האט זיי דערציילט דעם קץ נישט דאס וואס דער אייבערשטער וויל אין אין דעם וואלט געווען אריינגעמישט אין דער עבודה זייערער וואלט געווען אריינגעמישט דער עזר מלמעלה וואס איז דאס דער גילוי הקץ דעריבער איז נסתלקה ממנו שכינה בכדי אז די עבודה פון אידן זאל זיין אין א מצב פון סילוק השכינה און העלם הקץ במילא וואס דאס געבליבן איז זי געווען בכוח עצמו דערפאר האט דער אייבערשטער נישט געוואלט נסתלקה השכינה ממנו זאל זיין ביי זיי די עבודה אן וויסן ווען דער קץ וועט זיין זאלן עס טאן אין א אופן פון זייער יגיעה עצמו נישט צוליב דעם ידיעה אין הערה 35 לייגט דער רבי צו גם יש לומר נאך א געשמאקן ווארט בכדי שתהיה אז זיי זאלן נישט וויסן ווען דער קץ איז און זיי דינען דעם אייבערשטן ווייל מ'דארף דינען דעם אייבערשטן בכדי שתהיה עבודתם לא בשביל השכר והקדמת הקץ. אויב ער וואלט זיי דערציילט וואלטן זיי געדינט דעם אייבערשטן ווייל זיי ווילן האבן דעם שכר פון קץ, דאס איז נישט די אמת'ע עבודה, אמת'ע עבודה איז זיי זאלן ארבעטן אפילו אן וויסן דעם אמת'ן קץ. יעצט ווערט ווייטער די שאלה צוריק, פארוואס האט יעקב יא געוואלט מגלה זיין? וועט דער רבי ענטפערן, יעקב האט געוואלט, לכאורה פארוואס ווילסטו יא מגלה זיין? דאך עס וואלט געפעלט דער גאנצער ענין פון פון פון פון זייערער אן אויפטו פון קב שלו יעקב האט געוואלט אז מען זאל וואס שנעלער ארויס פונעם גלות דאס וואס יעקב האט געוואלט ארויסגיין פון גלות עס וועט אפשר פעלן אין שלימות העבודה ס'וועט נישט זיין בקב שלו ס'וועט זיין מיט מיט דעם הילף פון דעם וויסן ווען מען גייט ארויס פונעם קץ דערפאר אבער וועט מען פריער ארויס פון גלות ובפרט מ'זאל ארויסגיין פון ערות הארץ און אריינגיין אין דער גאולה האמיתית והשלימה, דאס וואס יעקב האט געוואלט. יש לומר, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט א דיוק וואס דער לשון איז, יעדער ווארט איז דאך מדויק, וועט מען פארשטיין אז דאס וואס יעקב האט געוואלט, אין א דיוק אין דעם לשון וואס עס ברענגט זיך אראפ, יש לומר אז דאס איז דער דיוק הלשון, ביקש יעקב לגלות כו'. שטייט נישט רצה יעקב, שטייט ביקש, וואס איז דער לשון פון ביקש? זאגט דער רבי, אויך מלשון בקשה. א לשון פון בעטן, וואס מיינט בעטן? יעקב האט געוואלט, האט געבעטן ביים אייבערשטן אז עס זאל זיין דער גילוי הקץ, וואס דאס וועט געבן אידן א סיוע בעבודתם, זיי ווייסן אז זיי מוזן ארבעטן מער און לערנען מער און דאווענען מער, ווען זיי קענען ווען זיי קומען, עט קומען דער קץ גלייך פריער און נאך אין זייער לעבן, נאך אין די שבטים'ס לעבן עט נאך קומען די גאולה, וואס דאס וועט געבן א אידן א סיוע בעבודתם און פארזיכערן אז די גאולה וועט קומען שנעלער, דאס איז א לשון פון ביקש אויכעט. דאס וואס יעקב האט געוואלט. ווערט ווייטער די שאלה פארוואס וויל נישט דער אייבערשטער. דער אייבערשטער האט אבער געוואלט נישט דאס. דער אייבערשטער וויל אז די גאולה זאל זיין בתכלית השלימות. וואס דאס איז פארבונדן דערמיט וואס די עבודה פון אידן איז בשלימות. ווען איז דאס בשלימות? ווען ס'איז דער ענין ווי דער רבי האט געזאגט פריער דעם לשון אז די עבודה פון אידן זאל זיין אין א מצב פון סילוק השכינה און העלם הקץ וואס איז במילא דאס יעמאלט בכח עצמו דאס וואס דער אייבערשטער האט געוואלט און דעריבער איז נסתלקה ממנו שכינה וואס דאס גיט אן ארט פאר א גרעסערער שלימות אין עבודה כנזכר לעיל דאס וואס דער אייבערשטער האט געוואלט דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און דרײַסיק, געוואלדיג געשמאק, אין הערה זיבן און דרײַסיק שטייט אז מ'געפינען שוין א דוגמא אויף דעם, על דרך זה מצינו ביציאת מצרים, שבני ישראל ביקשו להקדימו ולוותר על הרכוש גדול, והקדוש ברוך הוא אמר שצריך להיות דווקא ברכוש גדול, א גמרא אין ברכות, די גמרא דערציילט א מורא'דיגע מעשה דארטן, די גמרא זאגט, שטייט אין פסוק, דער אייבישטער זאגט משה רבינו, דבר נא באזני העם, גיי בעט אז זאלן אלע לייען פון די גוים כלי כסף וכלי זהב. וואס פארשטייט דער דבר נא? דבר באוזני העם? אז מען קומט און מען זאגט א מענטשן, איך גיב דיר א אפשרות, דו קענסט גיין נעמען ביי די מצרים גאלד מיט זילבער אלץ און זיי וועלן דיר אלץ געבן. טאמער זיי וועלן דיר נישט געבן, וועסטו זיי ווייזן וואו ס'ליגט, ווען דו האסט געזען ביי די חושך. וואס דארף זיין דער נא? וואס איז דער דבר נא? מען דארף זיך בעטן ביי א מענטש אז ער זאל גיין נעמען? זאג דער רב זאג דער זאג דער דער די גמרא אין ברכות זאגט אונז פארוואס דאס איז פארוואס ווייל דער אייבישטער האט געזאגט שלא יאמר אותו צדיק אברהם אבינו זאל נישט זאגן פארוואס וענו אותם קיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בעט איך זיך ביי דיר גיי זאג די אידן אז זאלן עס טון זאגט די גמרא משה רבינו איז געקומען און האט געזאגט די אידן וואס האבן זיי אים געענטפערט מיר ווילן נישט קיין געלט הלוואי שנצא בעצמינו וואס מיינט דאס די גמרא גיט א משל די גמרא זאגט א משל אויף דעם א מענטש זיצט איינגעזעצט אין א ביטערן כלא אין א דזשעיל ער זיצט איינגעזעצט אין א בית האסורים קומט קומט מען צו אים און מען קלאפט אים אין פענסטער און מען זאגט אים מארגן וועט מען דיר ארויסנעמען און עס קריגן אסאך געלט צו דערצו וואס טענה'ט ער זיי וואס דרייט איר מיר א קאפ? מארגן גייט איר מיר ארויסנעמען מיט אסאך געלט? איך דארף נישט אייערע געלט, איך דארף גארנישט, נעמט מיר ארויס פון דא! דאס וואס די אידן האבן גע'טענה'ט. פונדעסטוועגן האט דער אייבישטער געזאגט ניין! אז ס'מוז בלייבן דארטן, און ס'מוז זיין ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זעלבע זאך איז דא אויך די זעלבע זאך. דער אייבישטער האט געוואלט אז די עבודה זאל זיין מצד עצמם, ס'זאל זיין א יגיעה, ס'זאל זיין קב שלו, יעמאלט וועט זיין דער שלימות העבודה. אין אות ז' האט דער רבי אויפגעטון נאך א חידוש טיפער אז דער עניין פון דעם קב שלו האט א מורא'דיגע תוצאה דערפאר האט דער אייבישטער געוואלט עס זאל זיין קב שלו נאך טיפער ווי גערעדט ביז יעצט ס'איז נישט נאר שלימות העבודה נאר ס'איז שלימות הגלות שלימות הגאולה ס'איז אויס דאס וואס קען צוברענגען נאר אזא סארט עבודה אות ז' א טיפערער עניין אין דעם דאס וואס די שלימות הגאולה קומט דורך דעם ווי יעצט געלערנט, וואס די עבודה פון אידן איז אין א מצב פון סילוק השכינה, ובמילא ביגיעת עצמם כנזכר לעיל, איז עס נישט צוליב א זייטיגע שייכות פון דעם אופן העבודה צו דער גאולה, עס איז נישט קיין זייטיגע שייכות אז אויב וועסטו ארבעטן בקב שלו, ס'וועט זיין ביגיעה, וועט זיין די גאולה, ניין, נאר ווייל דווקא אין דער עבודה איז תלוי הקץ פון אזא גאולה וואס איז נצחית שאין אחריה גלות. ס'קען נישט זיין קיין גאולה נצחית שאין אחריה גלות, נאר אויב ס'איז אין דעם אופן פון שלימות העבודה, פון דעם ענין פון קב שלו, פון יגיעה, און נישט אין אן אופן פון מ'ארבעט פאר דעם קץ, מ'ווייסט ווען דער קץ איז, נישט דאס איז דאס. דער רבי גייט עס מסביר זיין. כדי די גאולה זאל זיין א נצחית אן שינויים, גאולה נצחית איז נישטא מער קיין שינוי, ס'איז א גאולה שאין אחריה גלות, דארף אויך דארף אויך די עבודה פון אידן וואס ברענגט די גאולה זיין מעין זה. ווי קען מען צוקומען צו די סארט גאולה? די עבודה אונזערע דארף זיין אויף דעם סארט אופן. וואס א אופן? אין אן אופן פון לא שניתי, אן שינויים. דו ווילסט פועל'ן א גאולה אן שינויים? דארפסטו ארבעטן מיט א אופן פון לא שינויים. וואו קען זיין אן שינויים? דער רבי מסביר, און דעריבער, בשעת די עבודה ווערט געטון מצד דעם סיוע מלמעלה, און נישט ביגיעת עצמו, האט ער דערציילט צו דעם קץ וואלט זיי געארבעט מיט דעם ענין פון סיוע מלמעלה אז זיי ווילן מאכן זיכער זאלן קענען ענדיגן וואס פריער דארף צו זיין אחישנה דעמאלט איז נישטא קיין נצחיות אין דער עבודה דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה דעם חילוק און ווי דער רבי איז מסביר דא וואס דאס איז איז נישטא קיין נצחיות אין דער עבודה ווען דער סיוע מלמעלה זאל נתעלם ווערן קען דער אדם ווערן א יורד במדרגות רחמנא ליצלן איינער האט א גילוי מלמעלה א אתערותא דלעילא, איז ווערט ער גלייך ער טוט אלס וואס מען דארף, אז דער התעוררות מלמעלה גייט אוועק, בלייבט ער וואס ער איז געווען, און דער רבי זאגט דאך צו מער, ער קען נאך ווערן א יורד במדרגות רחמנא ליצלן, דווקא בשעת די עבודה קומט מצד אתערותא דלתתא, בכח עצמו, ער ארבעט אויף זיך, און ער קומט צו צו א החלטה אז ער וויל דינען דעם אייבערשטן, ס'איז א ווארט און ברענגט זיך א ווארט אין חסידות, א ווארט אין די שיחות, דאכט זיך פריערדיגן רבי'ן, אז ביי חסידים פלעגן זאגן אמאל, אזוי אזוי און נישט אנדערש. דאס וואס איך דארף טון, וואו קומט דאס? פון זיך אליין, נישט פון אתערותא דלעילא, איז זי א דבר המתקיים, אז א מענטש איז מחליט אויף אזא סארט אופן, אז אזוי גייט ער טון מיט קבלת עול, מיט אלע זאכן ווי ס'דארף צו זיין, און דערפאר ברענגט זי די גאולה קיימת נצחית, שאין אחריה גלות. אות ח' על פי זה, פאדערט זיך אבער ביאור לאידך גיסא, וואס איז סברת יעקב מלכתחילה וואס ביקש מגלה זיין דעם קץ לבניו, בשעת אז דאס וואלט גורם געווען אזא תוספת עבודה וואס איז נישט קיין סיבה מתאימה צו דער גאולה אמיתית. כ'האב מחדש געווען אז דער ענין פון נישט וויסן ברענגט צו א עבודה וואס ס'ברענגט אויף א ענין וויבאלד אז ס'איז אתערותא דלתתא ברענגט דאס צו א גאולה וואס אין אחריה גלות אן שינויים, ווי וויל יעקב ווייטער זאגן אז מ'זאל יא מגלה זיין און ס'זאל נישט זיין דער ענין פון דעם? חס ושלום ס'וועט זיין די עבודה, עס וועט זיין בעזר מלמעלה, און עס וועט זיין, און עס וועט זיין לויש, עס וועט נישט זיין אין אופן פון א גאולה שאין אחריה גלות. ויש לומר די הסברה בזה על דרך החסידות. עס איז ידוע, דער רבי ברענגט אראפ פון תורה אור, פון אלטן רבי'ן, און ליקוטי תורה, אז מדריגת יעקב איז אצילות, די דרגה פון יעקב אבינו איז געווען אצילות, אצילות איז דער העכסטער עולם פון די פיר עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, אצילות איז כולו טוב, אצילות קומט פון דעם לשון אצלו וסמוך, דער ווארט פון באשאפן הייבט זיך ערשט אן אין דעם קומענדיגן עולם, עס גייט אצילות דערנאך קומט בריאה, אצילות ווערט גארנישט אנגערופן בריאה, עס איז אצלו וסמוך, וואס איז עולם האחדות, דארט איז אחדות כולו טוב, און זיי האלטן ס'איז אויך דעם ענין פון לאחר הבירור. און וויבאלד אז ביי יעקב איז שוין לאחר הבירור, דארף מען מסביר יעצט פארוואס האט יעקב יא געוואלט עס טון די עבודה. יעקב האט געהאלטן אינגאנצן אויף א אנדער סארט דרגה. וויבאלד אז ביי יעקב איז שוין לאחר הבירור, ובפרט סמוך להסתלקותו, ווען ער איז געווען בתכלית שלימותו, ברענגט זיך אראפ אין אגרת הקודש אז ווען ס'קומט צו די צייט פון די הסתלקות ווערט ווערט יעמאלט צוזאמגעקליבן די גאנצע עבודה וואס דער מענטש האט געטון אין גאנצן לעבן, יעמאלט ווען ס'קומט דער תכלית השלימות, ער האט שוין פארענדיגט שלימות עבודתו, און ביי אים איז שוין דא דער קב שלו, יעקב האט שוין געהאלטן ביי דעם וואס האט געהאט קב שלו, ער האלט שוין ביים ענדיגן די עבודה, איז ביי אים דער ענין פון גילוי הקץ פועל נאר א הוספה, ס'איז נישט קיין זאך וואס איז ווערט א ענין וואס צוליב דעם גייט ער ארבעטן, אדער ס'וועט זיין באתערותא דלעילא. ניין, ער האלט שוין ביים סוף. אז ער האלט שוין ביים סוף, וואס וועט עס אים צוגעבן? א שטיקל הוספה, אבער נישט דער עיקר. ס'וועט נישט זיין די עבודה צוליב דעם עזר מלמעלה. איז ביי אים דער ענין פון גילוי הקץ פועל נאר א הוספה, תוספת שלימות בעבודתו. איז יעקב האט געהאלטן ביי דעם, וואס האט עס צוטון מיט די שבטים? דער רבי מאכט זיין זייער געשמאק. און מהאי טעמא האט יעקב געוואלט מגלה זיין דעם קץ אויך לבניו. ער ווייסט אז ער האלט ביי דעם דרגה אז ער קען עס שוין דערציילן, ער קען עס שוין מגלה זיין, ס'טוט אים נישט שטערן אין די עבודה, ווייל ער האלט שוין ביים סיום, ער האט שוין אפגעטון די גאנצע עבודה, ער האלט שוין בתכלית השלימות, ס'טוט אים נאר צוגעבן נאך אביסל אז ער ווייסט ווען די גאולה גייט זיין. איי וואס האט עס מיט די קינדער? זאגט דער רבי, אננעמענדיג אז אויך בניו זענען אין דער מדריגה. יעקב האט געהאלטן אז זיי האלטן אין די זעלבע מדרגה ווי אים, און ווי די גמרא איז ממשיך, די גמרא אין פסחים איז ממשיך, אז בשעת יעקב האט דערזען אז נסתלקה ממנו שכינה, פון דעם איז א געוואלדיגע ראיה, און האט נישט געקענט מגלה זיין דעם קץ לבניו, האט ער גלייך געזאגט, שטייט קלאר אין לשון דארטן, שמא חס ושלום יש במטתי פסול. ער האט געהאלטן אז זיי זענען גרייט? וואס האט ער געזען? אז שכינה איז אוועק גיין פון אים אז ער קען זיי נישט דערציילן, האט ער גלייך געזאגט שמא יש במטתי פסול. און דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און דרײַסיק, און דרײַ און פֿערציק, וגם לפי הסיום שם, וואס האבן זיי אים געענטפערט די אידן די שבטים? אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבינו אלא אחד. זאגט דער רבי, לכאורה האבן זיי דאך אים געענטפערט אז ער האלט מיט זיין דרגה. זאגט דער רבי, ניין, הרי זה רק כך, בכ"ף הדמיון. זיי האבן נישט געזאגט אזוי ווי דו, מיר זענען די זעלבע זאך. נו, כך אין בלבנו, כך איז מיט א כף הדמיון, ממילא איז פארשטאנדיג אז ער האט געזען אז זיי האלטן טאקע נישט ביי די דרגה, דערפאר איז נסתלקה שכינה ממנו. און אויכעט אין הערה פֿיר און פֿערציק, וואו ס'שטייט, שמא חס ושלום יש במטתי פסול, זאגט דער רבי שיש לפרש פסול בערך מטתי ומדרגתי, דארף נישט זיין חס ושלום א פסול אין ווער ווייס וואס, ס'איז נאר א פסול אז אין זייער דרגה, זיי האלטן נישט לויט מיין דרגה, זיי האלטן נישט לויט מיין דרגה, דערפאר וויל דער אייבישטער זיי זאלן דאס נישט דערציילן. על פי זה איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דא איז געווען וואס יעקב האט געוואלט און וואס דער אייבישטער האט געהאלטן ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס יעקב האט יא געוואלט דערציילן און דער אייבישטער האט געהאלטן אז מ'זאל נישט דערציילן ועל פי זה וועט מען אויך פארשטיין יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין די צוויי דעות די שאלה איז געווען אויב דער אייבישטער קען אים אפהאלטן און נישט דערציילן און ער זאל בלייבן וויסן דעם סוד וואס דארף קומען די צווייטע דעה אז דער אייבישטער האט אים עפעס צוגענומען פארוואס על פי זה וועט מען אויך פארשטיין די צוויי דעות הנל סעיף ב' צו דער קץ איז אויך פון יעקב נסתם געווארן אדער נישט. דער מדרש זאגט אז נתכסה נסתם ממנו, דער מדרש האלט אז ס'איז נתכסה ממנו, נתכסה ממנו דער קץ. פארוואס? ווייל דער אויבישטער האט געוואלט אז אויך יעקב זאל דעמאלטס דערהערן די מעלה פון עבודה בכח עצמו, אפילו ער האלט שוין ביים סוף פון די עבודה, אפילו ער האלט שוין תכלית השלימות, יעקב זאל אויכעט קומען צו די דרגה פון וויסן אז ס'דארף זיין בכח עצמו, ער זאל נישט וויסן ביי אים זאל אויכעט נתכסה ווערן דער קץ, און דערמיט אנווייזן די בניו אז ער וועט האלטן אזוי, ער וועט אנווייזן זיינע קינדער אויכעט די מעלה אין זייער עבודה ווען זיי וועלן נישט וויסן דעם קץ. ער האט זיי מגלה געווען אז מיט נישט וויסן דעם קץ, דא ליגט א תועלת און דא ליגט א ענין וואס ער ווייזט זיי אן ווי אזוי מ'דארף דינען דעם אייבערשטן אן וויסן דעם קץ. דאס איז דעת המדרש. פארשטאנדיג פארוואס דער אייבישטער האט עס באהאלטן פון אים. דעת השס איז אז נאר נסתלקה ממנו נאר שכינה, און נישט דער קץ, כנזכר לעיל שם, ווי מ'ברענגט אראפ אין די גמרא. וויבאלד אז ביי יעקב אליין איז שוין געווען די שלימות ועילוי, וואס האט זיך אויפגעטאן ביי בניו דורך סתימת הקץ, דאס וואס ס'גייט זיך אויפטון ביי די קינדער פון נישט דערציילן, האט שוין האט שוין יעקב געהאלטן ווייטער פון דעם, ממילא איז ביי אים דאס נישט נתעלם געווארן, איז פארשטאנדיג די ביידע שיטות פארוואס דאס איז אויסטעסטן. אף על פי אז דער אויבישטער האט געפירט אזוי אז יעקב זאל נישט מגלה זיין דעם קץ לבניו, יעצט וועט דער רבי מסביר זיין וואס האט מען דא פון דעם וואס יעקב האט געוואלט מגלה זיין, וואס איז געווארן דא? ער האט דאך נישט מגלה געווען, וואס דערציילט אונז די תורה די גאנצע מעשה, ווען ער האט נישט מגלה געווען, וואס דארף מען דערציילן אז ער האט געוואלט און דער אייבערשטער האט אים נישט געלאזט? דער רבי מאכט זייער געשמאק וואס דא ליגט באהאלטן, אין דעם נישט וועלן דערציילן ליגט אויכעט א הוראה. ווי געזאגט אנהייב שיחה, אז דער רבי וועט אונז זאגן אז סיי אין דעם יא דערציילן סיי אין דעם נישט דערציילן איז דא הוראה אין עבודת השם. אף על פי אז דער אויבערשטער האט געפירט אזוי אז יעקב זאל נישט מגלה זיין דעם קץ לבניו, אבער פון דעם וואס ביקש יעקב לגלות, זייענדיג א מרכבה לרצון העליון האט ער דאך געטון וואס דער אייבערשטער וויל, כנל סעיף ב', חס ושלום צו נישט ווערן אנטקעגן דעם אייבערשטן, איז פארשטאנדיג אז דער ביקש לגלות קץ הימין איז אויך דעמאלט געווען בהתאם צום רצון העליון. וואס וואס איז דער רצון העליון? וואס איז דער פשט? דער אייבערשטער לאזט אים יא דערציילן, דערנאך זאגט ער אים דערצייל נישט? וואס ליגט דא באהאלטן? דער רבי מבאר זיין געשמאק. און נאכמער, וויבאלד אז א בקשה פון א צדיק איז זיכער אינה חוזרת ריקם, יעקב ביקש לגלות, און א צדיק ווערט נישט, זיין בקשה ווערט נישט, ווערט נישט אומגעקערט ליידיג, האט עס זיכער געהאט א פעולה דא למטה. דא ליגט באהאלטן דער סוד פונעם וועלן מגלה זיין, האט ער עס עפעס אויפגעטון דא למטה. זאת ועוד, וויבאלד דאס איז אריינגעשטעלט געווארן אין תורה מלשון הוראה, די תורה דערציילט מיט גאנצע אריכות וואס דא איז געווען, נישט נאר סתם אריכות אז ער האט געוואלט און נישט און נישט מגלה געווען, נאר איין איין דעה איז אז ער ביי אים איז עס אויכעט נתכסה געווארן, איין דעה איז ביי אים איז עס נישט נתכסה געווארן, וואס טוט זיך דא? וויבאלד דאס איז אריינגעשטעלט געווארן אין תורה מלשון הוראה, איז עס א הוראה נצחית לכל הדורות, ס'איז א הוראה אויף אונז אויף יעדן איינעם און יעדן טאג און יעדן פלאץ וואו מ'איז אין עבודת השם. וואס איז דאס? און על דרך ווי מען געפינט, דער רבי ברענגט א ראיה, א ראיה פון תורה אין פרשת ואתחנן, שטייט ביי משה רבינו, אז אף על פי זיין בקשה, ואתחנן אל השם, אעברה נא וגומר, יא, משה רבינו האט זיך געבעטן ביי דעם אייבערשטן, אז אעברה נא, איך וויל אריין גיין אין ארץ ישראל און זען, ברענגט זיך אז וואס האט ער געוואלט אויפצוטון ביי אידן, ראי' אין אלוקות. איז נישט דערפילט געווארן דער אייבערשטער האט אים נישט געלאזט וואס זעט מען ווייל אידן דאמאלס זענען געווען ראוי נאר צו בחינת שמיעה ועתה ישראל שמע וואס שטייט אין דארטן אין פרשת ואתחנן דער חילוק פון שמיעה ביז ראי' ווייסט יעדער איינער די געוואלדיגע חילוק פון ראי' ראי' איז א זאך וואס מ'זעט אליין קען מען עס נישט אפפרעגן שמיעה קען מען אפפרעגן די אידן האבן געהאלטן ביי דרגא דעמאלט נאר פון שמע ראי' האבן זיי נישט געהאלטן פון דעם איז וואס האט אפגעטון די בקשה פון משה רבינו דער רבי האט דאך געזאגט אז אז א בקשה פון א צדיק ווערט נישט ווערט נישט אינה חוזרת ריקם זאגט דער רבי פון דעם וועט מען אפלערנען אויף יעקב'ן מ'רעדט פון משה פון דעסטוועגן האט זיין בקשה אויפגעטון אז ביי אידן זאל זיין דער ענין הראייה בבחינת מקיף על כל פנים ס'האט אויפגעטון אז ס'דא דער ענין פון ראייה אבער ענין ס'איז מקיפ'דיק און ביי יחידי סגולה אין יעדן דור ביי יחידי סגולה אויך בבחינת פנימיות איז דא דער ענין פון ראי' באלוקות. על דרך זה יש לומר ביי יעקב, יעצט זיי האבן מגלה זיין ביי יעקב געווען די זעלבע זאך, ער האט געבעטן לגלות און עס איז נישט געזאגט געווארן, וואו דאס אינה אינה חוזרת ריקם, דער רבי מבאר זיין זייער געשמאק. דאס וואס ביקש לגלות את הקץ האט אויפגעטון ביי אידן אז זיי זאלן קענען דערגרייכן צו גילוי הקץ בדרך מקיף. עבודת השם אין אן אופן פון חירות מאומות העולם און מהיצר הרע און ביחידי סגולה איז דאס אויך בפנימיות. וואס מיינט עס פשוט בפשט וואס דער רבי זאגט דא אז א איד אין דעם גלות און נישט וויסן פונעם קץ האט יעקב מגלה געווען דעם קץ אויף אזא סארט אופן אז ס'ברענגט אריין אין א אידן א כח אז ער קען לעבן אין גלות העכער ווי גלות ער קען לעבן אין א חירות פון אומות העולם און פונעם יצר הרע. יש לומר, געוואלדיג וואס דאס איז, וואס ווערט אפגעטון פון דעם נישט דערציילן, אז דער נישט דערציילן פון יעקב האט אויכעט געהאט א פעולה, געהאט א פעולה ביים חיצוניות, אז מיר קענען צוקומען צו א דרגה פון דעם, ביי יחידי סגולה איז דאס בפנימיות אויכעט, זיי לעבן טאקע מיט דעם אלעמאל, מיט דעם ענין פון משיח, זיי לעבן אזוי ווי משיח וואלט דא געווען. יש לומר, עס הייסט לעבן העכער ווי גלות, צו לעבן מיט משיח. יש לומר, דאס איז וואס כמה מגדולי ישראל, ווי דער רב סעדי' גאון און דער רמבם וכו', האבן יא מחשב געווען, קיצין. מען זעט אז דער רס"ג און דער רמבם און נאך האבן געהאט די דרגה וואס זיי האבן יא געקענט מגלה זיין דעם ענין פון קץ. דער רבי לייגט צו אין הערה איין און פופציג מה שאין כן בנוגע לכלל ישראל, אידן איז נישט נתגלה געווארן דער ענין פון דעם קץ, נאר צו די, צו די גרויסע, צו די, צו די, צו די ראשונים, צום רסג, צום רמבם, מה שאין כן בנוגע לכלל ישראל, אמרו חזל אין גמרא אין סנהדרין, דער רמבם אין הלכות מלכים זאגט דאס, דער רמבם אליין זאגט דאס אויף אלעמען, תיפח עצמו של מחשבי קיצין. אות יוד יעצט קומען מיר צו צו די הוראה ווי מ'ניצט אויס דער דעם עניין פון ביקש יעקב לגלות את הקץ און האט נישט מגלה דערפון איז אויך א הוראה פאר אלע אידן בכל הדורות אז עס דארף זיין דער עניין פון ביקש לגלות קץ הימין א איד דארף אלעמאל וויסן און בעטן אז דער אייבערשטער זאל מגלה זיין דעם קץ הימין וואס מיינט דאס א איד דארף וועלן און בעטן אז עס זאל זיין גילוי הקץ וואס טוט עס אויף? וואס דאס גופא הבקשה און די התבוננות בזה, אז מען בעט דעם אייבערשטן פון דעם גילוי הקץ, גיט א סיוע ועידוד רב אין עבודת השם. און דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און פֿופֿציק, כנוסח התפילה, ג' פעמים בכל יום אין די וואכעדיגע טעג, זאגט מען את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, מען בעט עס זאל קומען די גאולה, און אין יעדן תפילה אפילו שבת און יום טוב זאגט מען ותחזינה עינינו. דער רבי לייגט צו, ווי גיט עס א סיוע ועידוד רב אין עבודת השם, ווי מען זעט במוחש, אז ווען מען זאגט א אידן אז אט אט קומט משיח, און מען זאגט א אידן ווי וואנט משיח נאו, איז דאס פועל א זירוז והוספה אין עבודת השם. אז מען זאגט א אידן אז אט אט קומט משיח, און מען זאגט אים ווי וואנט משיח נאו, העלפט עס אים ארויס אין עבודת השם, און עס ברענגט אים צו א זהירות יתירה, זהירות יתירה יותר, אז עס זאל נישט זיין קיין ענין פון שמא יגרום כולו, עס זאל זיין חס ושלום שמא יגרום החטא, וואס זאל חס ושלום פארהאלטן ביאת המשיח, ער הערט אז אט אט קומט משיח, וויל ער זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין נאך בעסער ווי ביז יעצט, ער זאל וויסן אז ער זאל נישט זיין חס ושלום יגרום החטא, עס זאל זיך אפשטופן חס ושלום. ובימינו אלו, קומט צו נאך אן ענין, תורת אמת אליין זאגט, די גמרא זאגט אין סנהדרין, כלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, וואס זאגט די גמרא אין סנהדרין? די גמרא זאגט בפשיטות אז דער קץ איז שוין פון לאנג דא, כלו כל הקצין, עס איז שוין דא דער קץ, וואס וואס פעלט נאך? זאגט דער רבי, מען דארף נאר האבן דעם שעתא חדא, דעם קער פון תשובה. דער רבי ברענגט אראפ פון פון זוהר שטייט אז תשובה דארף מען נישט האבן קיין גאנצע עבודה אויף תשובה, תשובה איז איינער איז חרטה על העבר קבלה על העתיד האט ער אנג איז געווארן תשובה, המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור איז ספק מקודשת שמא הרהר תשובה בליבו, הרהור תשובה אליין האט אים שוין געמאכט וואס ס'דארף זיין, און דער און דער און דער זוהר זאגט אז וואס מיינט שעתא חדא, שעתא חדא מיינט אז ס'דארף נישט האבן קיין שעה, שעתא חדא מיינט א קער, וואס דער רבי זאגט דא, ס'דארף נאר האבן א קער, וואו זעה איך אז שעה איז א קער? שטייט קלאר אין אין אין חומש בראשית שטייט וישע השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה האט זיך נישט געקערט צו דעם נישט לא שעה ס'האט גענומען א שעה דא איז אויך די זעלבע זאך מ'דארף נאר האבן דעם שעתא חדא און שעתא חדא מיינט דעם קער פון תשובה וואס ווערט יעמאלט וואס יעמאלט ברענגט עס ומיד הן נגאלין ווי דער רמבם פסקנט אין הלכות תשובה פרק ז' הלכה ה' מיד ממש ביז אויף א אופן אז מען זאגט ווי וואנט משיח נאו, דער רבי ניצט נישט אפילו דעם ווארט נאו, וואס מען זאגט עס אויף ענגליש אבער מען שרייבט עס אויף אידיש, שרייבט מען עס נון אלף וואו, זאגט דער רבי אין די הערה אַכט און פֿופֿציק, וואס נאו, וואס נאו איז זיבן און פֿופֿציק, נון אלף וואו איז זיבן און פֿופֿציק, איז בגימטריא זן, און ס'איז די גמטריא פון די צוויי שמות פון קל און הוויה, פון קל און יו ד קי וא ו קי, ממילא זאגט דער רבי מיד הן נגאלין איז מיד ממש נאו,